בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ע"ט, מיר הייבן אן דף ע"ח עמוד ב', נײַנצן שורות פון אונטן, אמר רב חנא בר אדא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב חנא בר אדא, האט רב חנא בר אדא געזאגט, נתינים, דוד גזר עליהם, דוד המלך האט גוזר געווען אויף די נתינים אז מען טאר נישט חתונה מיט זיי אז זיי זענען אסור לבוא בקהל, וואו זעט מען דאס, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה, וואס טייטש אז די גבעונים איז לא מבני ישראל המה, ווייל דוד המלך האט גוזר געווען אז זאלן נישט זיין מבני ישראל, וואס טייטש אז זענען אסור לבוא בקהל. מאי טעמא גזר עלייהו, וואס איז פשט טאקע אז דוד המלך האט אזוי גוזר געווען, פארציילט די גמרא, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט אין שמואל, דער נביא זאגט אין שמואל, ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה, ס'איז געווען א הונגער יאר דריי יאר איין יאר נאכן צווייטן, שנה ראשונה, אמר להם. די ערשטע יאר האט דוד המלך געזאגט צו כלל ישראל, שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם, אפשר דא צווישן ענק עובדי עבודת כוכבים, און פאר דעם רעגנט נישט, פארוואס דכתיב, ווי שטייט אין פסוק ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם, ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגומר, שוין, בדקו ולא מצאו, מ'האט בודק געווען מ'האט געזען ס'איז נישט אזוי, שניה, די צווייטע יאר ס'האט ווייטער נישט גערעגנט אמר להם, האט דוד המלך געזאגט שמא עוברי עבירה יש בכם, קען זיין ס'איז דא צווישן ענק עוברי עבירה, וואס זינדיגן אין זנות. און ווען מען זינדיגט אין אזעלכע סארט עבירות רעגנט נישט, ווי זעט מען עס דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמי', וימנעו רביבים ומלקוש לא היה, אז ס'עט נישט רעגענען פארוואס, ומצח אשה זונה היה לך, אלץ די עבירות, איז על כל פנים בדקו ולא מצאו, מען האט אויך בודק געווען דאס, מען האט נישט געטראפן, האט מען געזען נישט דאס די סיבה ס'רעגנט נישט, שלישית די דריטע יאר, אמר להם, האט דוד המלך געזאגט צו כלל ישראל, שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם, ואין נותנין, קען זיין ס'דא צווישן אייך מענטשן וואס זענען פוסק צדקה זיי זאגן צו צדקה און צום סוף געבן זיי נישט און דאס איז אויך גורם זאל נישט רעגענען, דכתיב ווי שטייט אין פסוק נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר אז מענטשן האלטן זיך גרויס מיט מתת שקר זיי זאגן צו צדקה און זיי געבן נישט איז עס גורם אז גשם אין אז עס איז נישט דא קיין רעגן איז בדקו ולא מצאו מען האט ווייטער בודק געווען און מען האט געזען נישט דאס איז די פראבלעם אמר האט דוד המלך געזאגט אין הדבר תלוי אלא בי ס'טייטש כ'מוז דא געוואויר ווערן וואס דאס איז מיד שטייט אין פסוק ויבקש דוד את פני ה', וואס מיינט דאס, מאי היא אמר ריש לקיש, ששאל באורים ותומים, דוד המלך האט געפרעגט די אורים ותומים, וואס איז פשט אז ס'איז דא אזא הונגער יאר אז ס'רעגנט נישט, יעצט וואו זעט מען אז דוד המלך האט געפרעגט די אורים ותומים, שטייט דא ויבקש דוד את פני ה', מאי משמע, וואו זעט מען עס, אמר רבי אלעזר, אתיא פני פני, מ'לערנט עס ארויס אין א גזירה שווה, כתיב הכא, דא שטייט ויבקש דוד את פני ה', וכתיב התם, שטייט ביים אורים ותומים, ושאל לו במשפט האורים לפני ה', איז די פני פני א גזירה שוה, וואס פון דארט ווייסט מען אז דוד המלך האט געפרעגט די אורים ותומים, על כל פנים, וואס האט ער געזען אין אורים ותומים, שטייט ווייטער אין פסוק, ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים, אז ס'איז דא צוויי סיבות פארוואס ס'רעגנט נישט, די ערשטע איז אל שאול, שלא נספד כהלכה, ווייל מ'האט נישט מספיד געווען שאול המלך ווי עס דארף צו זיין, און די צווייטע סיבה איז, ואל בית האדומים, על אשר המית הגבעונים, די צווייטע סיבה איז אז שאול המלך אליין האט געהארגעט די גבעונים דאס איז נאך א סיבה פארוואס ס'רעגנט נישט, ווי זעהט מען אז שאול המלך האט געהארגעט די גבעונים? וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים, זאגט די גמרא, אוואדע האט ער נישט געהארגעט די גבעונים, נאר אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, היות וואס שאול המלך האט געהארגעט נוב עיר הכהנים, וואס דארט איז דאך געווען א משכן, און די גבעונים ווי מ'עט באלד זעהן יהושע האט גוזר געווען אויף די גבעונים אז זיי זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים למשכן, און ממילא זיי האבן געארבעט דארט אין נוב, און ווען מען האט אויסגעהארגעט די כהנים האבן זיי פארלוירן זייער פרנסה די גבעונים, שהיו מספיקין להם מים ומזון, און זיי האבן מער נישט געהאט קיין פרנסה, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם, איז די רבונו של עולם האט עס פאררעכנט כאילו שאול האט געהארגעט די גבעונים, איז על כל פנים דאס איז די צוויי סיבות וואס ס'האט נישט גערעגנט. פרעגט די גמרא, לכאורה די צוויי סיבות זענען דאך א סתירה, קא תבע אל שאול שלא נספד כהלכה, וקא תבע על אשר המית הגבעונים, צוויי סיבות וואס ס'רעגנט נישט, איינס ווייל מ'האט נישט מספיד געווען שאול ווי עס דארף צו זיין, איז משמע שאול המלך האט מען געדארפט מספיד זיין מער, מ'האט אים געדארפט מער מכבד זיין, און די צווייטע סיבה איז ווייל שאול המלך איז גאר שולדיג, ווייל ער האט געהארגעט די גבעונים, און ווי שטימט דאס? ענטפערט די גמרא אין, יא, ס'דא אזא זאך, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, בקשו את ה' כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו, דרש מען באשר משפטו שם פועלו, דארט ווי א מענטש ווערט פאר'משפט, איז שם פועלו דערמאנט מען זיין מעשים טובים, איז די זעלבע זאך דא, אפילו טאקע דער רבונו של עולם האט פאר'משפט כלל ישראל וועגן שאול, וועגן שאול האט געהארגעט די גבעונים אדער האט גורם געווען זיי זאלן פארלירן זייער פרנסה, פונדעסטוועגן איז שם פועלו, האט מען אויך דערמאנט די שבח פון שאול און מ'האט תובע געווען כלל ישראל אויף דעם וואס מ'האט אים נישט מספיד געווען ווי עס דארף צו זיין. שוין, זאגט די גמרא אמר דוד, ווען דוד האט דאס געהערט, האט דוד המלך געזאגט, שאול נפקו להו תריסר ירחי שתא, שאול איז שוין אריבער צוועלף חדשים נאך ער געשטארבן, און ווי רש"י זאגט ס'איז אריבער אסאך מער ווי צוועלף חדשים, ס'איז אריבער מער פון דרייסיג יאר, אבער די נקודה איז נאך צוועלף חדשים ולא דרכיה למספדיה איז שוין נישט די דרך צו מספיד זיין, און ממילא אויף די עבירה אויף די עוולה איז שוין נישטא וואס צו טון, אבער וואס נתינים, לגבי דאס וואס שאול האט גורם געווען אז די נתינים זאלן פארלירן זייער פרנסה, ניקרינהו ונפייסינהו, לאמיר זיי רופן לאמיר זיי מפייס זיין, מיד, שטייט טאקע אין פסוק ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם מה אעשה לכם, ובמה אכפר וברכו את נחלת ה', דוד המלך האט זיך געוואלט איבערבעטן מיט די נתינים, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ויאמרו לו הגבעונים, האבן די גבעונים געזאגט צו דוד המלך אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש וגומר, האבן זיי דארט געזאגט אז ווען עס קומט צו שאול המלך מיט זיינע קינדער ווילן אונז נישט קיין געלט פון זיי, אונז וויל מען נפשות, אונז וויל מען זאלסט הרג'נען, פון שאול המלך'ס קינדער און אייניקלעך, ווייטער שטייט דארט ואין לנו איש להמית בישראל, ס'טייטש פון כלל ישראל וויל מען גארנישט, דווקא פון שאול המלך'ס אייניקלעך וויל מען זיך נוקם זיין, יתן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה', אונז וויל מען זיבן קינדער פון שאול המלך'ס אייניקלעך, און אונז וויל מען זיי הענגען לה', כדי צו ווייזן אז די אייבערשטער פירט א משפט, אז די אייבערשטער איז זיך נוקם אויף דאס וואס ער האט אונז אפגעטון, מיפייס ולא פייסינהו, דוד המלך האט זיי פרובירט צו מפייס זיין אויף אנדערע דרכים און ס'האט גארנישט געהאלפן, אמר האט דוד המלך געזאגט, שלשה סימנים יש באומה זו, ס'דא דריי סימנים פון כלל ישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים, ווי זעט מען די דריי זאכן?

געזאגט, כל שיש בו שלשה סימנים הללו, ראוי לידבק באומה זו, אז איינער האט די דריי סימנים איז ער ראוי זיך צו מדבק זיין אין כלל ישראל, אבער די גבעונים וואס האבן נישט די מידת הרחמנות וואס זיי ווילן זיך אזוי נוקם זיין, זענען נישט ראוי זיך צו מדבק זיין אין כלל ישראל, און טאקע דארט האט דוד המלך גוזר געווען אז זענען אסור לבוא בקהל, און דאס איז טאקע וואס שטייט פריערט וואס מ'האט פריערט געזען אין פסוק והגבעונים לא מבני ישראל המה, דאס איז דארט געשען, על כל פנים ברענגט די גמרא די המשך דארט, ויקח המלך, האט דוד המלך גענומען, את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי, און שטייט דארט ווייטער ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני ה', די גבעונים האבן טאקע געהארגעט די אלע אייניקלעך, פרעגט די גמרא מאי שנא הני, וואס עפעס פונקט די זיבן, ווי אזוי האט דוד המלך געקלויבט וועם איבערצוגעבן פאר די גבעונים, ענטפערט די גמרא אמר רב הונא העבירם לפני ארון, ער האט זיי אריבערגעפירט פארן ארון, כל שארון קולטו למיתה, כל שאין ארון קולטו לחיים, וועם די ארון האט אפגעשטעלט האט דוד המלך געוואוסט אים דארף מען איבערגעבן צו די גבעונים למיתה, און ווער נישט איז געבליבן לעבן. מתיב רב חנא בר קטינא, פרעגט רב חנא בר קטינא א קשיא פון א פסוק, שטייט דארט אין פסוק ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, אז דוד המלך האט רחמנות געהאט אויף מפיבושת, און ער האט אים נישט איבערגעגעבן צו די גבעונים, איז לכאורה זעהן מיר אז דוד המלך איז דער וואס האט געקלויבט, נישט די ארון, ווייל טאמער די ארון האט געקלויבט, וואס פשט אז דוד המלך האט רחמנות געהאט אויף מפיבושת? ענטפערט די גמרא, אוודאי האט די ארון געקלויבט, נאר מפיבושת שלא העבירו, דוד המלך האט בכלל נישט אריבערגעפירט דעם מפיבושת פארן ארון, אזוי זאל אים די ארון נישט אויסקלויבן, פרעגט די גמרא, וכי משוא פנים יש בדבר, קען דען זיין אזא זאך אז דוד המלך זאל אויסקלויבן וועם יא וועם נישט, פאסט דאך נישט אזא זאך, ער וואלט געדארפט זיך פארלאזן אויפן ארון, אלא נאר שהעבירו וקלטו וביקש עליו רחמים ופלטו, נאר אוודאי דוד המלך האט אויך אריבערגעפירט מפיבושת פארן ארון, און די ארון האט אים טאקע אפגעשטעלט, אבער דוד המלך האט געדאוונט און די ארון האט אים ווייטער געלאזט, פרעגט די גמרא ואכתי, משוא פנים יש בדבר, פאסט דען אזא זאך? וואס טייטש אז דוד המלך דאוונט אז די ארון זאל אפלאזן מפיבושת, אפשר דער ארון וועט יעצט דארפן קלויבן א צווייטן, און הרג'נען א צווייטן, ווי פאסט אזא זאך? אלא נאר, זאגט די גמרא שביקש רחמים שלא יקלטנו הארון, נישט פשט דער ארון האט אפגעשטעלט מפיבושת, נאר דוד המלך האט לכתחילה געדאוונט אז דער ארון זאל אים נישט אפשטעלן, און ס'האט אים טאקע נישט אפגעשטעלט. איי פרעגט די גמרא והא כתיב, שטייט דאך אין פסוק לא יומתו אבות על בנים, און שטייט דארט ווייטער איש בחטאו יומתו, אז יעדער שטארבט אויף אייגענע חטאים, און וואס פשט אז דער ארון די שכינה האט מסכים געווען אז קינדער און אייניקלעך פון שאול המלך זאלן שטארבן אויף זיינע חטאים? ענטפערט די גמרא, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא, ס'טייטש ענדערש אז זאל נעקר ווערן אות אחת מן התורה ס'טייטש אז דער פסוק לא יומתו אבות על בנים זאל נישט מקויים ווערן, ווי איידער זאל נתחלל ווערן שם שמים בפרהסיא, און ווי רשי זאגט, שיהו האומות אומרים די פעלקער וועלן זאגן אז אין אומה זו ראויה לידבק בה, אז כלל ישראל איז נישט ראוי לידבק בה צו ווערן א איד, ווייל שהרי פשטו ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם ולא עשו בהן נקמה, ווייל אידן האבן נישט קיין רחמנות, מען האט צוגענומען פון גרים זייער פרנסה, און מען מאכט נישט קיין נקמה, קיינער נעמט זיך נישט אן פאר די גרים, איז כדי עס זאל נישט ארויסקומען אזא חילול השם, האט מען זיך טאקע נוקם געווען, און מ'האט געהארגעט די קינדער די אייניקלעך פון שאול המלך, זאגט די גמרא שטייט דארט ווייטער, ותקח רצפה בת איה, איז געגאנגען די רצפה בת איה וואס מ'האט געהארגעט פון אירע קינדער, און זי האט גענומען את השק, אזא זאק זיך צו לייגן אויף דעם, ותטהו לה אל הצור, און זי איז געגאנגען צו די שטיין, ס'הייסט זי איז געגאנגען דארט אהין, ווי מ'האט געהאנגען די זיבן טויטע, זענען געבליבן דארט הענגען ווי מ'וועט שוין זעהן זעקס חדשים, און זי האט זיך דארט אוועקגעלייגט מתחילת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים, פון אנפאנג די ימי הקציר ס'טייטש פון ניסן ביז תשרי ווען ס'האט טאקע אנגעהויבן רעגענען ווייל תשרי האט טאקע אנגעהויבן רעגענען נאך מ'האט זיי געהאנגען און זי האט זיך דארט אוועקגעזעצט אוועקגעלייגט ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה און זי האט אויפגעפאסט אויף די זיבן טויטע אז פייגלעך אדער חיות זאלן זיי נישט פארציקן פרעגט די גמרא וואס איז פשט אז מ'האט געלאזט זיי הענגען דארט א האלבע יאר והא כתיב שטייט דאך אין פסוק לא תלין נבלתו על העץ אז נאכדעם וואס בית דין הרג'ט איינעם טאר מען אים נישט לאזן הענגען איבערנעכטיגן, און וואס פשט דא האט מען געלאזט הענגען א האלבע יאר, ענטפערט די גמרא אן ענליכע תירוץ פון פריערט, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה, ויתקדש שם שמים בפרהסיא, דא איז ארויס א גרויסע קידוש השם, שהיו עוברים ושבים אומרים, ווייל מענטשן זענען דארט אריבער האבן געזאגט, מה טיבן של אלו, וואס פשט אז די זיבן הענגען דא? האט מען זיי געענטפערט, הללו בני מלכים הם, דאס איז בני מלכים קינדער און אייניקלעך פון שאול המלך, ומה עשו? וואס איז געווען זייער עבירה? האט מען זיי געענטפערט, פשטו ידיהם בגרים גרורים, זיי האבן פושט יד געווען אין גרים גרורים אין געשלעפטע גרים, ס'טייטש אין גרים וואס מען האט אפילו נישט מקבל געווען די גבעונים, וואס די גבעונים זענען דאך אסור לבוא בקהל, פון דעסטוועגן דאס איז בני מלכים פון א משפחה וואס האט זיך געטשעפעט מיט די גבעונים, און דערפאר הענגען זיי דא. אמרו, איז די אלע מענטשן וואס זענען דארט אריבער, גוים וואס זענען דארט אריבער, האבן זיי געזאגט, אין לך אומה שראויה לידבק בה כזו, נישט דא נאך אזא פאלק, וואס איז מער ראוי זיך צו מדבק זיין אין איר, וואס איז מער ראוי צו ווערן א חלק פון דער פאלק, ווי דער פאלק, ווי כלל ישראל. פארוואס? ווייל ומה בני מלכים כך? מה דאך בני מלכים איז מען אזוי מעניש? בני הדיוטות על אחת כמה וכמה, כל שכן פשוט'ע מענטשן, און די זעלבע זאך מה גרים גרורים כך, מה דאך די גרים גרורים, די גרים וואס זענען אסור לבוא בקהל די גבעונים, איז ווען מען טשעפעט זיי איז מען אזוי שטארק מעניש, איז אוודאי און אוודאי און אוודאי ישראל על אחת כמה וכמה, אוודאי און אוודאי פשוט'ע גרים וואס זענען מותר לבוא בקהל, אוודאי און אוודאי נעמט מען זיך אן פאר זיי, מיד נתוספו על ישראל מאה וחמישים אלף, גראד איז נתוסף געווארן צו כלל ישראל הונדערט פופציג טויזנט גרים איז צוגעקומען צו כלל ישראל אויף די קידוש השם, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר, שלמה המלך האט געהאט זיבעציג טויזנט שלעפערס מיט אכציג טויזנט וואס האבן דארט חוצב געווען דעם בארג אויסגעשניטן די בארג על כל פנים די זיבעציג מיט די אכציג די הונדערט פופציג טויזנט ארבעטערס וואס האבן דארט געארבעט פאר שלמה המלך זענען אלע געווען גרים וואס זענען צוגעקומען צו כלל ישראל אין דעם תקופה איי פרעגט די גמרא ווער זאגט ס'איז געווען גרים ודילמא ישראל הוה זאגט די גמרא ניין לא סלקא דעתך דכתיב, שטייט אין פסוק ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, אז שלמה המלך האט נישט געהאט עבדים פון כלל ישראל, נאר וואס דען, דאס איז געווען די גרים וואס האבן זיך מגייר געווען זיי זענען געווען עבדים פון שלמה המלך, פרעגט די גמרא, ווי זעסטו ס'זענען געווען עבדים, ודילמא דוגזר בעלמא, שטייט נישט דא קיין ווארט וועגן עבדים, שטייט סך הכל אז זיי האבן געארבעט פאר שלמה המלך, איז ווייטער קען זיין ס'איז געווען אידן, הונדערט פופציג טויזנט אידן האבן געארבעט פאר שלמה, אלא מהכא נאר וואס דען זאגט די גמרא, ס'דא א בפירוש'ע פסוק, שטייט אין פסוק ויספר שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל שטייט דא קלאר מ'רעדט פון גרים וימצאו מאה וחמישים אלף וגומר ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמונים אלף חוצב בהר זעהט מען קלאר דאס איז געווען די גרים פרעגט אונז די גמרא ונתינים דוד גזר עליהם צו דען איז טאקע דוד דער וואס האט גוזר געווען אז נתינים זענען אסור לבוא בקהל משה גזר עליהם משה רבינו האט עס שוין גוזר געווען, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, מחוטב עציך עד שואב מימיך, און ווי דער מהרש"א איז מסביר בדעת רשי, אז פשט פון די קשיא פון די גמרא איז אזוי, אוודאי האט קיינער נישט געהאט קיין הוה אמינא אז משה רבינו האט עפעס גוזר געווען אויף די גבעונים, ווייל די גבעונים איז געשען אסאך שפעטער אין די צייטן פון יהושע בן נון, נאר וואס, דער מקשן פון די גמרא האט פארשטאנען אז אין די צייטן פון משה רבינו איז געווען א ענדליכע פאלק אזוי ווי די גבעונים, ס'טייטש אויך געווען עפעס א כנענישע פאלק וואס איז דארט געקומען אין מדבר זיך מגייר זיין, און משה רבינו האט נישט צוגעלאזט זיי זאלן זיך מגייר זיין. וואו זעט מען ס'איז געווען אזא פאלק? ווייל שטייט אין פרשת נצבים, אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם שטייט דארט ווייטער, ראשיכם שבטיכם, און די פסוק זאגט כל איש ישראל. גאנץ כלל ישראל איז דא. שפעטער הייבט מען אן אויסצורעכענען, טפכם נשיכם, שטייט דארט ווייטער וגרך אשר בקרב מחניך, ס'טייטש מען רעכנט באזונדער אויס די גרים, און מען רעכנט באזונדער אויס מחוטב עציך עד שואב מימיך, יעצט לכאורה פארוואס רעכנט מען דא באזונדער אויס די חוטבי עצים און די שואבי מים, וואס? אדער זענען זיי כלל ישראל אדער זענען זיי גרים, פארוואס האבן זיי א קאטעגאריע פאר זיך? נאר אוודאי איז פשט אז דאס איז טאקע די פאלק, ס'איז געווען א פאלק פון כנעניים וואס זענען געקומען צו משה רבינו, משה רבינו האט נישט געוואלט זיי זאלן האבן א דין ווי גרים, ער האט נישט געוואלט זיי זאלן האבן א דין ווי כלל ישראל, האט ער זיי געמאכט חוטבי עצים און שואבי מים, זיי האבן געהאט א דין פון עבדים, און במילא אטאמאטיש האט מען נישט געטארט חתונה מיט זיי. ווייל זיי זענען געווען עבדים, זיי זענען נישט געווען קיין חלק פון כלל ישראל, איז אויב אזוי אז מען זעט שפעטער אז יהושע בן נון האט אויך גוזר געווען אויף די גבעונים זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים, איז לכאורה פשט אז זיי זענען געווען פונקט ווי יענע פאלק פון די צייטן פון משה רבינו, זיי האבן געהאט א דין פון עבדים, איז פארשטייט זיך מען האט נישט געטארט חתונה מיט זיי, און וואס איז פשט אז אונז האבן געזען דוד המלך האט דאס גוזר געווען לכאורה די גאנצע גזירה האט זיך שוין אנגעהויבן ביי משה רבינו, ענטפערט די גמרא ניין משה גזר לההוא דרא, דוד גזר לכולי דרא, די גזירה פון משה רבינו איז נאר געווען אויף יענעם דור, דוד המלך האט גוזר געווען אויף די קומענדיגע דורות, פרעגט די גמרא ואכתי, יהושע גזר עלייהו, יהושע איז דער וואס האט גוזר געווען נישט דוד המלך, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים, לעדה ולמזבח השם, זעט מען אז יהושע האט גוזר געווען אויף זיי זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים, און ווי מען האט געשמועסט, מסתמא דאס געווען די זעלבע סארט גזירה פון משה רבינו, אז זיי זענען נישט קיין חלק פון כלל ישראל, און אז מען טאר נישט חתונה מיט זיי, איז ווי קומט דא אריין דוד המלך? ענטפערט די גמרא, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, יהושע בן נון האט גוזר געווען נאר בזמן הבית, און ווי מען זעט טאקע יהושע בן נון זאגט ולמזבח ה' אז זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים פארן מזבח איז פשט בזמן שבית המקדש קיים אבער דוד גזר בזמן שאין בית המקדש קיים דוד המלך האט גוזר געווען אפילו ווייטער נאכן חורבן בית המקדש איז אויך דא א איסור חתונה צו האבן מיט זיי פארציילט די גמרא בימי רבי בקשו להתיר נתינים אין די צייטן פון רבי האט מען געוואלט מתיר זיין די שעבוד פון די נתינים זאלן מער נישט זיין חוטבי עצים ושואבי מים און אטאמאטיש וועט מען מעגן חתונה מיט זיי, אמר להם רבי, האט רבי געזאגט אונז קען מען נישט, פארוואס? ווייל חלקנו נתיר, חלק מזבח מי יתיר, פשט מ'קוקט אריין די לשון פון יהושע בן נון, שטייט דארט לעדה ולמזבח השם, אז זאלן זיין חוטבי עצים ושואבי מים סיי לעדה סיי פאר כלל ישראל, און סיי פארן באשעפער למזבח השם פארן בית המקדש, און במילא האט רבי געזאגט, לעדה, אונזער חלק, דאס אז זיי האבן א שעבוד צו אונז, דאס קען מען נאך מתיר זיין מיט א הפקר בית דין הפקר, אבער די חלק מזבח קען מען אונז נישט מתיר זיין, און במילא, קען מען נישט מתיר זיין זייער שעבוד זיי בלייבן אזוי, פארציילט די גמרא פליגא דרבי חייא בר אבא, דער רבי דא קריגט זיך אויף די שיטה פון רבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ווייל רבי חייא בר אבא האט נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן אז חלק עדה לעולם אסור, חלק מזבח בזמן שבית המקדש קיים אסור, אין בית המקדש קיים שרי, פשט, רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן האלט אז די חלק העדה איז טאקע אסור ווילאנג בית דין וועט עס נישט מתיר זיין, אבער ברגע וואס בית דין וועט עס מתיר זיין איז נישט דא קיין פראבלעם פון חלק מזבח, אזוי ווי רבי האט געזאגט, ווייל נאכן חורבן בית המקדש איז יענע חלק אטאמאטיש מותר, די איינציגסטע חלק וואס איז געבליבן איז די חלק העדה, וואס מיט הפקר בית דין הפקר וואלט מען דאס געקענט מתיר זיין. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אמר רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט, שמעתי, כ'האב געהערט פון מיינע רעבעס, שהסריס חולץ וחולצין לאשתו, אז א סריס סיי קען מאכן חליצה און סיי מען מאכט חליצה מיט זיין פרוי, און די זעלבע זאך האב איך געהערט פון מיינע רעבעס, והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו, אז א סריס קען נישט מאכן חליצה און מען מאכט נישט חליצה מיט זיין פרוי, ואין לי לפרש, און איך ווייס נישט וואס איז א חילוק. פשט, דאס איז קלאר אז ס'דא צוויי סארט סריסים, ווייל כ'האב געהערט איינמאל א מימרא אז א סריס קען יא מאכן חליצה, און א צווייטע מימרא אז נישט. נאר וואס דען, איך ווייס נישט קיין חילוק, איך ווייס נישט וועלכע סריס קען חולץ זיין און וועלכע קען נישט. יעצט אזוי, וואס איז באמת די צד אז א סריס זאל נישט קענען חולץ זיין, איז ווייל שטייט אין פסוק אז ווען די ברודער איז מייבם די פרוי, שטייט דארט להקים לאחיו שם אז ער טוט עס כדי אויפצושטעלן א נאמען פארן טויטן ברודער, יעצט דער סריס וואס קען נישט האבן קיין קינדער קען דאך נישט מקיים זיין להקים לאחיו שם, און דאס איז די צד אז א סריס איז נישט מייבם און אז א סריס איז נישט חולץ, די זעלבע זאך וואס איז די צד אז מ'איז נישט מייבם און נישט חולץ די פרוי פון א סריס, און ווייל שטייט אין פסוק ולא ימחה שמו מישראל אז מ'איז מייבם די פרוי פונעם טויטע כדי עס זאל נישט אויסגעמעקט ווערן דעם נאמען פונעם טויטע האט דאך נישט געהאט קיין קינדער, דאס איז ביי איינער וואס קען האבן קינדער, אבער איינער וואס איז א סריס, קען סיי ווי נישט האבן קיין קינדער, איז נישט שייך צו זאגן אויף אים ולא ימחה שמו מישראל, ווייל ער איז שוין מחוי ער איז שוין אויסגעמעקט, און ממילא דאס איז די צד אז מען זאל נישט מייבם זיין און מען זאל נישט חולץ זיין די פרוי פון א סריס, אבער פון דעסוועגן ווי מען וועט שוין זעהן, ס'איז דא א געוויסע סריס וואס איז יא חולץ, און ס'דא א געוויסע סריס וואס מ'איז יא חולץ זיין פרוי, איז דאס עמיר דא זעהן, זאגט די גמרא אמר רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט אני אפרש, איך וועל דיר מסביר זיין די חילוק פון די צוויי סארט סריסים, סריס אדם, איינער וואס איז נישט געבוירן א סריס, נאר שפעטער איז ער געווארן א סריס, איז אזא סארט סריס איז חולץ וחולצין לאשתו, סיי ער מאכט חליצה סיי מ'מאכט חליצה מיט זיין פרוי, פארוואס? מפני שהיתה לו שעת הכושר, ווייל ער האט געהאט א שעת הכושר, ער איז געבוירן געזונט, שפעטער איז ער געווארן א סריס. מה שאין כן זאגט רבי עקיבא סריס חמה, איינער וואס איז געבוירן א סריס, דאס מיינט דא סריס חמה, אין אנדערע פלעצער מיינט סריס חמה איינער וואס איז געווארן א סריס דורך א קרענק, אבער דא מיינט רבי עקיבא איינער וואס איז געבוירן א סריס, לא חולץ ולא חולצין לאשתו איז אויף אזא סריס זאגט מען, נישט ער מאכט חליצה, נישט מען מאכט חליצה מיט זיין פרוי פארוואס? מפני שלא היתה לו שעת הכושר, ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, ער איז אלעמאל געווען א סריס, און אז עס איז אלעמאל געווען א סריס איז דער דין אז ער מאכט נישט חליצה מאכט נישט חליצה מיט זיין פרוי, און ווייטער פשט פון דעם איז ווייל רבי עקיבא האלט אז דאס וואס מ'איז ממעט פון פסוק להקים לאחיו שם אדער פון ולא ימחה שמו מישראל איז מען ממעט א סריס, מיינט דווקא אזא סארט סריס וואס איז אלעמאל געווען א סריס, אבער א סריס וואס האט געהאט א שעת הכושר הייסט נישט אינגאנצן א סריס, און מילא ביי אים איז אוודאי שייך סיי חליצה אז ער מאכט חליצה, און סיי מען מאכט חליצה מיט זיין פרוי, דאס איז די שיטה פון רבי עקיבא, רבי לעזער אומר, רבי לעזער זאגט פונקט פארקערט, זאגט ער לא כי, ס'איז נישט אזוי, אלא סריס חמה, חולץ וחולצין לאשתו מפני שיש לו רפואה, רבי לעזער האלט א סריס חמה האט א רפואה, און אז ס'איז דא א רפואה איז דא א מעגליכקייט אפשר אז ער וועט אויסגעהיילט ווערן, איז שייך ביי אים אלע דיני חליצה, מה שאין כן סריס אדם, וואס לויט רבי לעזער האט נישט קיין רפואה, לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה, פארציילט די גמרא, העיד ר' יהושע בן בתירא, ר' יהושע בן בתירא האט עדות געזאגט על בן מגוסת, א נאמען פון א מענטש, שהיה בירושלים סריס אדם, וואס ער האט געוואוינט אין ירושלים און ער איז געווען א סריס אדם, ויבמו את אשתו, און מען האט מייבם געווען זיין פרוי, זעט מען אז מען האט זיך געפירט ווי ר' עקיבא, אז א סריס אדם איז מען מייבם זיין פרוי, מען איז חולץ צו מייבם, לקיים דברי ר' עקיבא, די סיבה וואס רבי יהושע בן בתירא האט פארציילט די מעשה איז כדי טאקע מען זאל וויסן אז די הלכה איז ווי רבי עקיבא, זאגט די משנה ווייטער, הסריס, לא חולץ, ולא מייבם, הסריס, מען רעדט דא פון א סריס, ווענדט זיך, לויט רבי עקיבא רעדט מען פון א סריס חמה, לויט רבי לעזער רעדט מען פון א סריס אדם, על כל פנים אזא סארט סריס וואס טאר נישט חולץ זיין, טאר נישט חולץ זיין, און אויך נישט מייבם זיין, וכן איילונית, און די זעלבע זאך א איילונית, א מיידל, א פרוי וואס קען נישט האבן קיין קינדער, מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס איז דאס א איילונית, לא חולצת ולא מתייבמת, קריגט נישט חליצה און מ'איז איר אויך נישט מייבם, און מילא זאגט די משנה, הסריס שחלץ ליבמתו, א סריס וואס דארף נישט חולץ זיין און פון דעסט וועגן האט ער געמאכט חליצה, לא פסלה, האט איר נישט גע'פסל'ט פון כהונה, פארוואס ווייל אפילו נארמאל א פרוי וואס קריגט חליצה איז פסול לכהונה, די חליצה איז נישט קיין חליצה, מילא האט ער גארנישט געטון. וואס איז טאמער בעלה? ער האט איר בועל געווען, ער האט געוואוינט מיט איר, פסלה, האט ער איר גע'פסל'ט פון כהונה, פארוואס? מפני שהיא בעילת זנות, ווייל ס'איז א בעילת זנות, ס'איז ממש אן ערווה, ווייל אונז ווייס מען דאך אז טאמער איינער איז בועל א אשת אח שלא במקום מצוה, איז דאך ממש א ערווה, איז דא אויך, ער האט געוואוינט מיט א ערווה, איז זי געווארן א זונה, טאר זי נישט חתונה מיט א כהן. וכן איילונית, די זעלבע זאך, א איילונית, שחלצו לה אחין אז טאמער די ברידערס מאכען מיט איר חליצה לא פסלוה ווערט זי נישט פסול לכהונה פארוואס ווייל די חליצה איז נישט קיין חליצה אבער בעלוה טאמער מ'האט געוואוינט מיט איר פסלוה איז דעמאלטס ווערט זי פסול לכהונה מפני שבעילתה בעילת זנות ווייל דעמאלטס איז פשט ס'איז א בעילת זנות איז א זונה זאגט די הייליגע גמרא מכדי שמעינן לרבי עקיבא דאמר חייבי לאוין כחייבי כריתות דמי, ס'טייטש אונז ווייס מיר דאך א כלל אז רבי עקיבא האלט חייבי לאוין איז פונקט ווי חייבי כריתות, דהיינו אזוי ווי קינדער פון חייבי כריתות זענען ממזרים, די זעלבע זאך האלט רבי עקיבא אז קינדער פון חייבי לאוין זענען אויך ממזרים, פשט זענען גלייך, חייבי לאוין חייבי כריתות לויט רבי עקיבא זענען גלייך, אויב אזוי פרעגט די גמרא, וחייבי כריתות לאו בני חליצה ויבום נינהו, ס'טייטש אונז ווייס מיר דאך אז ביי חייבי כריתות איז נישט דא בכלל די מצוה פון יבום וחליצה, און אזוי ווי מען האט געזען אין די ערשטע משנה פון די מסכתא, טאמער איז דא א קירבה צווישן די יבם און די יבמה, איז אינגאנצן נישט דא די חיוב נישט צו מייבם זיין נישט צו חולץ זיין, איז אויב אזוי קומט אויס אז אונז האב מיר גערעדט ביי חייבי כריתות אבער לויט רבי עקיבא וואס חייבי לאוין און חייבי כריתות זענען גלייך, איז זייער דין ביי חייבי לאוין, אז ביי חייבי לאוין איז נישט דא די מצוה נישט פון יבום נישט פון חליצה, איז אויב אזוי לאמיר דא צונעמען וואס רבי עקיבא האט געזאגט אין די משנה, רבי עקיבא האט גערעדט, אז דא א חילוק צווישן א סריס אדם מיט א סריס חמה, אז א סריס חמה איז פטור פון יבום וחליצה, ווייל מ'איז אים ממעט פונעם פסוק, מ'זאגט נישט ביי אים להקים לאחיו שם, מ'זאגט נישט ביי אים לא ימחה שמו מישראל, דאס איז אלעס ביי א סריס חמה, אבער ביי א סריס אדם איז מען נישט ממעט פון די פסוק, איז דאס, פרעגט יעצט די גמרא, פיין, לאמיר זאגן מ'איז נישט ממעט פון די פסוק, אבער פון דעסוועגן האסט פארגעסן דא פון א צווייטע פראבלעם. די סריס אדם איז דאך א פצוע דכא, און ס'איז דאך דא א לאו אין די תורה לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, פשט אז טאמער ער עט מייבם זיין דאס פרוי, עט ער דאך עובר זיין אויף א לאו, און לויט רבי עקיבא ביי אזא ציור איז נישט דא די מצוה פון יבום וחליצה, און וואס איז פשט אז רבי עקיבא זאגט אין די משנה אז א סריס אדם איז חולץ? ענטפערט די גמרא, אמר רבי אמי, הכא במאי עסקינן, ווייל די משנה רעדט, כגון שנשא אחיו גיורת, ביי היכי תמצא, וואס דער ברודער פון די סריס האט חתונה געהאט מיט א גיורת, ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר, קהל גרים לא איקרי קהל, און רבי עקיבא האלט ווי רבי יוסי אז קהל גרים לא איקרי קהל, קומט אויס אז ווען דער ברודער שטארבט און ס'פאלט דא די גיורת, איז די גיורת מעג חתונה האבן מיט די פצוע דכא, ווייל א פצוע דכא איז לא יבא בקהל השם, אבער לויט רבי יוסי מיט א גר מעג ער חתונה האבן, און ממילא אז ס'איז נישט דא דא קיין לאו, זאגט רבי עקיבא היות עס איז א סריס אדם מעג ער חולץ זיין פאר די פרוי, איי פרעגט די גמרא אי הכי יבומי נמי מייבם, אויב אזוי זאל ער אויך קענען מייבם זיין, פארוואס זאל ער נישט מייבם זיין, ס'איז דאך אינגאנצן נישט דא קיין פראבלעם ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין לאו, ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, אוודאי לויט רבי עקיבא עט די סריס קענען מייבם זיין די גיורת, נאר וואס פארוואס כאפט מען אן דווקא א לשון חליצה אין די משנה, ווייל ואיידי דאמר רבי יהושע חולץ, ווייל היות וואס רבי יהושע אין די משנה זאגט חולץ, און ווי רש"י איז מסביר אז רבי יהושע האט געמוזט זאגן חולץ, ווייל רבי יהושע האלט קהל גרים איקרי קהל, אויב קהל גרים איקרי קהל, טאר די פצוע דכא נישט מייבם זיין. חולץ זיין לויט רבי יהושע דארף ער ווייל ער קריגט זיך אויף רבי עקיבא, ער האלט אז ביי חייבי לאוין איז דא חליצה, אבער מייבם זיין טאר ער נישט, פאר דעם כאפט רבי יהושע דווקא אן א לשון חולץ, אמר איהו נמי חולץ, פאר דעם כאפט רבי עקיבא אויך אן א לשון חולץ. זאגט די גמרא דייקא נמי, די גמרא ברענגט יעצט א ראיה, אז לויט ר' עקיבא איז נישט דא קיין שום פראבלעם צו מייבם זיין די קטנה, ווייל מ'זעט דאך שטייט אין די משנה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא, זעהן מיר לויט ר' עקיבא איז אויך נישט דא קיין פראבלעם צו מייבם זיין. מתיב רבה, פרעגט רבה א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, פצוע דכא וכרות שפכה וואס זיי זענען סריס אדם, און די זעלבע זאך ביי א זקן, אן עלטערע מענטש וואס קען מער נישט האבן קיין קינדער, איז די דין או חולצין או מייבמין, זיי מעגן חולץ זיין אדער מייבם זיין, און ווי רש"י רעדט אויס אוודאי טאר נישט א פצוע דכא לכתחילה מייבם זיין, די נקודה איז טאמער זיי מייבם געווען האט די יבום געהאלפן, און די ברייתא איז מסביר כיצד, זאגט די ברייתא אזוי. מתו, טאמער די סריס צו דער אלטער איז געשטארבן, ולהם נשים ולהם אחין, און זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, אבער זיי האבן פרויען און זיי האבן ברידערס, ועמדו אחין, און די ברידערס פון דעם סריס, צו פון דעם זקן, ועשו מאמר בנשותיהן, ונתנו גט, או שחלצו, און זיי האבן געמאכט מאמר, צו גט, אדער חליצה, איז אוודאי מה שעשו עשו, איז וואס זיי האבן געטון האבן זיי געטון, ס'האט געהאלפן, ואם בעלו קנו, טאמער מ'האט מייבם געווען, האט עס אויך געהאלפן, און די זעלבע זאך פארקערט זאגט די ברייתא, מתו אחין, טאמער די ברידער פונעם סריס, אדער די ברידער פונעם זקן, איז געשטארבן, ועמדו הן, און די סריס צו די זקן האבן זיך אויפגעשטעלט ועשו מאמר בנשותיהן ונתנו גט או חלצו, מה שעשו עשו, סיי מאמר, סיי א גט, סיי א חליצה, איז אוודאי וואס מען האט געטון האט מען געטון, ואם בעלו קנו, טאמער זיי מייבם געווען, די יבום איז אוודאי א גוטע יבום, אבער פון דעסטוועגן ואסור לקיימן, בלייבן וואוינען מיט דעם סריס טאר מען נישט, פארוואס, משום שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, ס'טייטש די יבום איז א גוטע יבום, אבער, מען דארף זיך גט'ן ווייל ס'איז דא דא א פראבלעם, פון לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, על כל פנים פירט רבה אויס די קשיא, אלמא בקהל עסקינן, דא רעדט מען אוודאי בקהל, ס'טייטש דא קענסטו מיר נישט ענטפערן אז מען רעדט פון א פרוי א גיורת, ווייל דא זאגט דאך די ברייתא אז מען דארף זיך גט'ן אלס לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, ביי גיורת דארף מען זיך נישט גט'ן, נאר אוודאי רעדט די ברייתא פון א געהעריגע אידישע מיידל, און פון דעסטוועגן שטייט דא אין די ברייתא אז אפילו לויט רבי עקיבא, און דאס איז קלאר אז די ברייתא גייט כשיטת רבי עקיבא, ווייל די ברייתא הייבט זיך דאך אן אז מען רעדט דא פון א סריס אדם, און די ברייתא זאגט אונז אז א סריס אדם איז חולץ, איז לכאורה פארוואס לויט רבי עקיבא, היות וואס ס'איז דא דא א לאו פון לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, און ביי חייבי לאוין איז דא א פטור פון יבום וחליצה, זאל דא אויך זיין א פטור פון יבום וחליצה. אלא אמר רבה, און ממילא ענפערט רבה דא אן אנדערע תירוץ, זאגט רבה, כגון שנפלה לו ולבסוף נפצע, וואס טייטש אוודאי לויט ר' עקיבא נארמאל איז א סריס נישט חולץ נישט מייבם, פארוואס ווייל ביי חייבי לאוין איז דא א פטור פון יבום וחליצה, נאר דא רעדט זיך אז דער ברודער פונעם טויטן איז נישט געווען קיין סריס, ער איז געווען געזונט, און די פרוי איז געפאלן פאר אים אז ער דארף איר יעצט מייבם זיין צו חולץ זיין, און נאכדעם, איידער ער האט איר מייבם געווען, איז ער געווארן א סריס. דא איז רבי עקיבא מודה אז די חיוב צו מייבם זיין, די חיוב צו חולץ זיין, ווערט נישט נפקע, און דערפאר זאגט רבי עקיבא אז דער סריס דארף חולץ זיין. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי, וליתי איסור פצוע ונידחי עשה דיבום, ס'טייטש אביי פרעגט מהיכא תיתי, דהיינו אויב מען זעהט אז א סריס איז פטור פון יבום וחליצה, וואלט געדארפט זיין די זעלבע זאך ביי א סריס וואס איז געווען מחויב און שפעטער איז געווארן א סריס, זאל יעצט ברגע וואס איז געווארן א סריס קומט די איסור סריס און ס'שטופט אוועק די חיוב פון צו מייבם זיין, פארוואס נישט? און ער ברענגט א ראיה נאך א פלאץ וואס מען זעהט אזא זאך, מי לא תנן, האבן מיר דען נישט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף ק"ט, די משנה רעדט דארט פון צוויי שוועסטערס א גדולה מיט א קטנה וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי ברודערס, די גדולה האט חתונה געהאט מיט איין ברודער, און די קטנה האט חתונה געהאט מדרבנן מיט א צווייטע ברודער, יעצט די מאן פון די גדולה איז געשטארבן, און יעצט בעצם דארף די מאן פון די קטנה איר מייבם זיין, נאר וואס, מדאורייתא, היות וואס די גאנצע חתונה מיט די קטנה איז גארנישט מן התורה, ס'איז א דרבנן'דיגע נישואין, איז מדאורייתא, דארף ער אוודאי מייבם זיין, אבער מדרבנן איז עס דאך אחות אשתו, איז דארף ער נישט מייבם זיין, און וואס טוט מען דא? זאגט דארט ר' לעזער, אז מען זאגט פאר די קטנה, פאר די פרוי, זיי ממאן דיין מאן, וואס ברגע וואס זי מאכט מיאון, גייט די מאן ארויס כאילו ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט איר, און אזוי ארום קען ער מייבם זיין די גדולה, אזוי זאגט ר' לעזער, רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל קריגט זיך, רבן גמליאל זאגט וואס עפעס? אם מיאנה מיאנה, טאמער זי וויל אוודאי קען זי ממאן זיין, אבער ואם לאו טאמער נישט, תמתין עד שתגדיל, זאל זי ווארטן ביז זי ווערט גרויס, די קטנה עט גרויס ווערן, און נאכדעם עט איר מאן איר בועל זיין, און באמת חתונה מיט איר מדאורייתא, און ותצא הלזו משום אחות אשה, און אטאמאטיש ברגע וואס איר מאן העט וואוינען מיט איר, און זי העט ווערן זיין פרוי, אטאמאטיש העט איר שוועסטער פטור ווערן פון יבום וחליצה, ווייל יעצט העט עס באמת זיין א דאורייתא'דיגע אחות אשתו. און וואס זעען מיר דא? אלמא אתי איסור אחות אשה ודחי, זעען מיר אז אפילו עס איז געווען א חיוב אמאל צו מייבם זיין די עלטערע שוועסטער, אבער ברגע וואס די יונגערע שוועסטער איז אונטערגעוואקסן, און ער האט חתונה געהאט מיט איר געהעריג מדאורייתא, איז אוועק דער חיוב צו מייבם זיין די עלטערע שוועסטער, ווייל יעצט איז געווארן א איסור, יעצט איז זי געווארן אחות אשתו, איז הכא נמי, איז לכאורה דא אויך ניתי איסור פצוע ונידחי, אפילו בשעת וואס די ברודער איז געשטארבן איז ער נישט געווען קיין סריס, אבער אויב יעצט איז ער געווארן א סריס, זאל אוועק גיין די חיוב פון צו מייבם זיין. אלא אמר רב יוסף, און ממילא ענטפערט רב יוסף אן אנדערע תירוץ, זאגט רב יוסף, האי תנא, די תנא פון אונזער משנה, הך תנא דבי רבי עקיבא, איז דער תנא דבי רבי עקיבא וואס מען האט געזען דף מ"ט, דאמר, מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר, מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר, ס'איז טייטש דער תנא האלט בשיטת רבי עקיבא אז נישט אלע חייבי לאוין איז די קינדער א ממזר, נאר חייבי לאוין דשאר, וואס טייטש עס איז דא א קורבה, אבער אנדערע סארט חייבי לאוין, אזוי ווי א פצוע דכא, וואס די איסור פון פצוע דכא איז נישט אלץ קורבה, איז זייער קינדער טאמער א פצוע דכא האט חתונה מיט א פרוי איז די קינדער נישט ממזרים, אויב אזוי קומט אויס אפילו לויט רבי עקיבא איז ביי א פצוע דכא שייך יבום וחליצה, און דאס איז פשט אז רבי עקיבא האט געזאגט אין די משנה אז א פצוע דכא א סריס בידי אדם קען חולץ זיין.